שלום וברכה און א גוטן טאג, דאס איז יצחק הערש בנעט, שיר נאמבער פֿינף און זעכציק, מיטן נאמען, זענען פרויען צווייטע קלאס סיטיזענס? צווייטע קלאס סיטיזענס מיינט אז ס'איז דא די ערשטע קלאס, די פשוטע מענטשן, מ'רעדט סיטיזענס מיינט איינוואוינער פון א לאנד, פון א שטאט, דאס איז די וועג ווי מ'דרוקט עס אויס, צווייטע קלאס מיינט מענטשן וואס זענען נישט די ערשטע קלאס, זענען בדיעבד, זענען נאכהענגערס, נאכפאלגערס, און דאס איז די נאמען פון אונזער קעפל און אונזער שיר און די נושא פון אונזער שיר. צו פרויען זענען צווייטע קלאס סיטיזענס, אזוי אויך קען מען אנרופן דער שיעור צו זיין חתונה געהאט איז א בדיעבד אדער נישט, איז דאס די נושא איז די ענין פון זיין חתונה געהאט א בדיעבד אדער נישט, אונז'מיר צענעמען פארוואס מענטשן קענען טראכטן און מיינען אז פרויען, בכלל פרויען און אפילו די אייגענע ווייב, זענען כאילו א פראבלעם אדער א בדיעבד אדער א בשעת הדחק'דיגע זאך און ממילא איז זיכער דאס א שטער אין די צוגאנג אין שלום בית. אונז האב'מיר געטראכט דריי סיבות וואס קען זיין פארוואס מענטשן קענען טראכטן אז פרויען זענען צווייטע קלאס סיטיזענס און אזוי אויך די אייגענע ווייב. אדרבה די צוהערער זענען געלאדן צו איבערלאזן אייגענע מעסעדזשעס. מיט זייער געדאנקן און הוספות און הערות ביי נאמבער דריי פון די מעין מעניו. די ערשטע נקודה וואס אונז האבן מיר געטראכט איז ווייל מען זעט אין די סדר הבריאה איז דא קודם געווען אדם באשאפן און שפעטער חווה קען אויסקוקן די פסוק זאגט לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו, ס'איז דא א פראבלעם, מען דארף מתקן זיין די פראבלעם, און מיט די סאלושן עזר כנגדו איז זעהט אויס ווי די פלאן און די עיקר פון די בריאה איז די מאן, און די בדיעבד די נאכפאלגער איז די פרוי צו העלפן די מאן, און אן אריין גיין אין די אמת וואס ליגט אין דעם, איז דאס קען על כל פנים זיין א סיבה פארוואס מענטשן קענען בכלל צוגיין צו די עצם בריאה פון א פרוי און אזוי אויך די אייגענע ווייב אלץ א בדיעבד'יגע זאך, אלץ א זאך וואס איז א נאכפאלגעדיגע זאך. די צווייטע חלק, וועלן מיר זאגן ממש ברמז, די צווייטע סיבה פארוואס קען זיין, איז ווייל יעדע ערוואקסענע מאן האט א געוויסע שוועריקייט, א געוויסע התמודדות מיט די נושא פון פרויען. פון א פרוי, און ברגע וואס מען האט די התמודדות, ווילאנג מען האט דאס נישט קלאר אויסגעארבעט, און אמאל דארפן טאקע מענטשן האבן העלפ פון פראפעשענעלס, פון עקספערטן, פון חברים, פון רעבעס, מורי דרך, צו העלפן זיך דאס מסדר זיין, אבער על כל פנים ווילאנג א מענטש האט דאס נישט מסדר געווען, קען דאס זיין א סיבה אז די צוגאנג פון דער מענטש איז ווי א שוועריקייט צו די נושא פון פרויען, און ממילא איז זיין ווייב, זיין אייגענע ווייב, אויך אין דעם פעקל. פון דעם שוועריקייט. און די דריטע סיבה, וואס קען אפשר זיין די מערסטע רעלעוואנטישע סיבה, איז היות וואס ס'איז דא אזויפיל מעשות און עובדות פון צדיקים, פון חסידים, פון פרושים, וואס האבן אויף א וועג זיך אפגעטיילט פון פרויען, זיך פורש געווען פון פרויען, זיך געהיטן פון פרויען אויף א שטארקע וועג, אפילו פון זייער אייגענע ווייב וכדומה, איז און געוויזן א געוויסע ריחוק. נישט ווי די געזעלשאפט די פשוטע המון עם פירט זיך, איז דאס אליינס קען זיין מסתמא די שטערקסטע סיבה פארוואס א פרומע ערליכע מענטש וואס וואקסט אויף האט אין זיין קאפ א בעק אין די בעק אוו היז מיינד סוב קאנטשעס אונטער די באוואוסטזיין א זא מין מעסעדזש אז א ערליכע איד ווארפט זיך מיט די געדאנק פון ווייב און איז נישט מהדר אין דעם כתיקונו און ממילא דאס קען זיין די דריי סיבות אבער איז עס דען אזוי זענען פרויען צווייטע קלאס סיטיזענס איז דאס זיין חתונה געהאט א בדיעבד יעדער עס איז באקאנט אז די סקולענער רבי זכרונו לברכה די פריערדיגע סקולענער רבי איז שוין געווען אין די ממש זקנות פון ניינציק און דאכט זיך האט שוין געהאלטן נאך צוויי פרויען איינס די ערשטע זיווג ראשון און זיווג שני און ער האט אריינגערופן עסקנים שדכנים און געבעטן מען זאל אים טרעפן א שידוך ווייל און גענוצט די נוסח אז אויב איז די תורה זאגט לא טוב היות האדם לבדו ער וויל נישט זיין א לא טוב'ניק ער וויל זיין א טוב ער וויל האבן א ווייב. און דאס איז טאקע די נקודה אז אויב די תורה רופט אן טוב צו זיין חתונה געהאט איז נאריש און נישט פאסיג צו טראכטן אז די א מענטש איז גוט נישט צו זיין אזוי און מען אויך נאכזאגן א גמרא ממש בקיצור אוקירו נשייכו כי היכי דתתעתרו די גמרא זאגט אין בבא מציעא אז די וואס מען רעספעקטירט א ווייב איז מען זוכה צו עשירות, און די אלע אנדערע מקורות חז"ל, דאס האבן מיר שוין נאכגעזאגט עטליכע מאל, דער רמב ם, און דער חינוך אין ספר ה, אין מצוה פון שנה ראשונה, אבער דער רמב"ם אין סוף פרק ט"ו אין הלכות אישות, איז על כל פנים, ס'איז קלאר מצד אחד אז די מקור פון גוטס פאר א מענטש איז דורך יא זיין חתונה געהאט, און מיט א פרוי. און אזוי אויך איז דא די באקאנטע לשון פון תומר דבורה וואס ער זאגט אז די דביקות פון א איד קען נישט אנקומען אויב איז ער נישט חתונה געהאט, און די לשון הזוהר הקדוש איז דא נפש אדם כי יקריב מכם אז אלס אדם א מענטש קען נישט ווערן אנגערופן א אדם אויב ער איז נישט חתונה געהאט, איז זייער קלאר תורה'דיג השקפה'דיג אידיש אז פאר א מאן. איז פאסיג און וויכטיג צו זיין חתונה געהאט? און אויב עס איז וויכטיג צו זיין חתונה געהאט איז פשט אז פאר א מאן איז זיין פרוי עפעס וואס איז א לכתחילה נישט קיין בדיעבד און אפילו אונז זאמיר צוריק גיין צו די דריי סיבות וואס אונז האמיר געשמועסט אנהייב דאס אז מען זעט אין די סדר הבריאה איז שוין דא באקאנטע גמרות און וואס איז געווען די כוונה תחילה צו ס'איז געווען דו פרצופים צו נישט דו פרצופים. אבער צו ס'איז געווען ביידע בריאות גלייך אנהייב אדער נישט, אבער על כל פנים ס'איז נישט קיין בדיעבד, על כל פנים פאר אונז איז עס מער נישט קיין בדיעבד, די וועג וויאזוי די בריאה, א פרוי איז געקומען שפעטער, און די אייגענע ווייב דארף זיין גארנישט אונטערשטעליג, גארנישט ווייניגער. און דאס אז א מענטש האט שוועריקייטן מיט פרויען איז דארף מען טאקע באהאנדלען ווי אונז האבן געשמועסט אנהייב, אבער על כל פנים די אייגענע ווייב איז פארקערט איז געמאכט צו קענען זיין די שומר און די חומה דורך דעם וואס מען איז גוט חתונה געהאט, און לגבי די נקודה פון צדיקים און פרושים איז קלאר אז די גאנצע מושג פון פורש זיין. נאכדעם וואס מען איז חתונה געהאט און זיך קיל אין קאפ האלטן ווייט, ערשטנס ווייל מען האט זיך אונטערגענומען, ווייל מען האט חתונה געהאט, דארף מען צוקומען צו רשות פון די ווייב, מען קען נישט דאס טון אן קיין רשות, מען האט זיך מחייב געווען דא צו א מענטש, און לגבי די פשוט די סדר הפרישה, די סדר פון א מענטש'ס עליה, דארף האבן א סדר, דארף האבן הדרגה, לא תעלה במעלות על מזבחי, איז ממילא די די זיך די צוגאנג אין קאפ מיט זלזול צו א פרוי, צו די אייגענע ווייב, איז ממש א טעות, ממש א א שטער צו עבודת השם קען מען זאגן. איז אונז זעמיר מסיים אונזער שיעור אז אלס איד און אלס ערליכע איד איז די אייגענע ווייב דארף זיין א ערשטע קלאס נישט קיין צווייטע קלאס מיינט נישט צו זאגן אז אנדערע פרויען איז יא צווייטע קלאס אבער על כל פנים די אייגענע ווייב דארף זיין די ערשטע קלאס און דאס זיין חתונה געהאט איז א לכתחילה א טובה פאר די מענטש מען דארף עס נאר גוט אויסנוצן און אויף דעם זעמיר דא. צו העלפן מענטשן דאס קענען גוט אויסנוצן. הצלחה וברכה!